קאסעט דרײַ, זייט פֿינף, המשך. קאפיטל זעקס, מאשע ווערט א כלה. גאנץ קוזמין, וואס האט זיך געפונען אין ניו יארק, האט באטראכט מאשע'ן פאר דער גליקליכסטער מיידל אונטער דער זון. האט מאשע אליין זיך ניט דערוועגט צו טראכטן אנדערש פון גאנץ קוזמין און האט זיך אויך געהאלטן גליקליך מיט דעם, וואס זי איז א כלה געווארן פאר'ן רייכן אנקל מאזעס. דער אָנקל האָט זי באַשאָטן מיט מתּנות, באַהאַנגען זי מיט טײַערע צירונג, דאָס מאָדערנסטע און טײַערסטע. ער האָט איר יעדן טאָג געשיקט די שנײַדערן, געמאַכט איר רײַכע קלײדער. אַלע טאָג האָט מען פֿון די גרעסטע קראָמען פֿון דער פֿינפֿטער עוועניו עפּעס אַנדערש געבראַכט פֿאַר מאַשע. זײַדענע אונטערװעש, לאַקירטע הױכע שיך, פֿעכערס, הענטשקעס. די מיידל האט נאך געדענקט דעם פאטער'ס ארעמקייט און די וואינונג אין האפקינס סטריט, וויאזוי זי האט דען געקענט זיך דערוועגן אנדערש צו באטראכטן זיך ווי אלע קוזמינער לאנדסלייט, ווי אלע באקאנטע. די גאנצע משפחה האט זי באטראכט און געהאלטן פאר דעם גליק אליין. דורך דער צייט ווי זי איז אויסגעוואקסן אונטער דעם אנקל'ס גונסט האט זי זיך אויסגעלערנט דעם אנקל צו געהארכן. זי האָט געזען, אַז אַלע קוזמינער לאַנדסלײַט, איר טאַטע, איר מאַמע, אַלע, װאָס זי האָט געקענט, האָרכן דעם אָנקל און דערװעגן זיך ניט אים אַנטקעגנצורעדן, אָדער צו טאָן, אָדער צו טראַכטן אַנדערש, װי דער אָנקל װיל. דער אָנקל האָט געהײסן. דאָס איז געװען דאָס הײליקסטע געבאָט, דער שטאַרקסטער אַרגומענט, און דער אָנקל האָט געהײסן, אַז זי זאָל אַ כּלה װערן פֿאַר אים. דער אָנקל װיל, אַז זי זאָל װערן זײַן װײַב. און דעם אנקעל דארף מען אלץ געהארכן, אלץ נאכגעבן וואס ער וויל. זי האט אנגעהויבן צו פילן וואס עס הייסט צו ווערן דעם אנקעל'ס ווייב. זי איז שוין מער קיין קינד נישט געווען, און ווען זי האט אליין קיין אייגענע פארלאנגען נישט געהאט, האט אבער איר פאנטאזיע געארבעט און געמאלן איר בילדער אין איר פארשטעלונג ווי זי איז דעם אנקעל'ס ווייב. טיילמאָל איז זי געזעסן לעבן אים, און דער אָנקל האָט זי געגלעט, געדריקט צו זיך, און דאָס ברייטע פּנים זיינס האָט זיך אָנגעלאָפן מיט בלוט. האָבן אַנגסטן זי באַשלאָגן. זי האָט זיך געלאָזט, ווייל זי איז געווען צוגעוואוינט צו אים נאָך ווי אַ קינד, ווייל דער אָנקל האָט זי שטענדיק געגלעט, און ווייל דער אָנקל האָט אַלצדינג געמעגט. אָבער זינט ער איז אַ חתן געוואָרן, שרעקט זי זיך פאַר אים. און ווען ער נעמט זי ארום ווערט איר אזוי הייס און אזוי עפעס אז עס גלוסט זיך איר באלד אפוואשן. אין אוונט ווען זי איז געווען ביי זיך אין ווייסן ריינעם צימער, רייך אויסמעבלירט מיט דעם ווייסן לאק מעבל וואס דער אנקל האט איר געשאנקען שוין לאנג צוריק, האט זי געקלערט פון נאך דער חתונה. זי האט זיך פלוצים פארגעשטעלט דעם אנקל א נאקעטן. זי האָט נישט געװאָלט דערפֿון קלערן, נאָר עפּעס איבער גװאַלד זײַנען געקומען די געדאַנקען איר אין קאָפּ אַרײַן, און זי האָט געזען דעם אָנקל אַ נאַקעטן, מיט דעם אַראָפּהענגענדיקן פֿעטן בױך, מיט אַ באָרד אױף דער ברוסט, האָט זי מורא געהאַט זיך צו לײגן אין בעט אַרײַן. גאַנצע שעהען איז זי אָפּגעזעסן אין אָװנט אײדער זי איז געגאַנגען שלאָפֿן און האָט מורא געהאַט זיך צו לײגן. און זינט זי איז אַ כּלה געװאָרן, שלאָפֿט זי ניט אױסגעטאָן. װי זי װאָלט מורא געהאַט, אַז עס װעט װער בײַ נאַכט באַרירן איר לײַב. טשאַרלי, דעם פֿעטער בערלס זון, האָט נאָך דעם פֿאָטערס אַהײמפֿאָרן געװאױנט מיט דער מאַמען און דער עלטסטער שװעסטער. טשאַרלי איז געװען בײַ טאָג אין קאַלעדזש און פֿאַר טאָג האָט ער אַרומגעטראָגן צײַטונגען צו די שכנים. די שװעסטער האָט געאַרבעט בײַ היט און די מאַמע האָט געקאָכט, געװאַשן און געהאַלטן די שטוב פֿאַר זײ. די אידענע, ווי אָרעם זי איז נישט געווען, האָט דאָך געזען מיט אַלע מעגלעכקייטן דורכצוזעצן אַז טשאַרלי זאָל קענען גיין אין קאַלעדזש. אַזוי ווי אונזערע פֿרומע מאַמעס האָבן זיך מוסר-נפֿש געווען פֿאַר זייער לערנען קינדער אין בית-המדרש, האָט זיך די אידענע מוסר-נפֿש געווען פֿאַר טשאַרלען, ער זאָל גיין אין קאַלעדזש. אין דער היים וואָלט אפֿשר איר גרעסטער אידעאַל געווען צו זען טשאַרלען אַ רב דא איז איר אידעאל געווען צו זען טשארלען א געענדיגטן קאלעדזש. אז עס איז געקומען צו באצאלן פאר טשארלען קאלעדזש געלט, פלעגט די אידענע וועלטן דורכזעצן. צו קרובים געלאפן, צו באקאנטע, אפגעשלאגן די טירן פון אנקל, און אז מען האט גאר געדארפט האט די אידענע אהיימגענומען פון א קליינעם קאנטראקטער צו נעהען הויזן, אדער איז געגאנגען אליין אין א קליינעם שאפ אויף אפאר וואכן. טשארלעס לערנען איז ביי איר געווען ווי ביי אונזערע אלטע מאמעס א באצאלונג און א לוין פאר איר פארפינסטערט וואכעדיג לעבן. זי האט זיך געטרייסט מיט איר קינד'ס געלערנטקייט און העכער זיך געהאלטן פון אלע לאנדסלייט. און אפילו איר שוואגער'ס גרויס גליק וואס דער אנקל וועט חתונה האבן פאר מאשע'ן האט איר נישט געקענט אימפאנירן קעגן דעם וואס איר טשארלי גייט אין קאלעדזש. און אָפֿט אין דער משפּחה, װען מע האָט מקנא געװען אַהרנען דאָס גרױסע גליק, װאָס האָט אים געטראָפֿן מיט מאַשען, פֿלעגט זי מיט אַ גלײַכגילטיקער, אָבער געהױבענער מינע זאָגן, װער עס זוכט עשירות, און װער עס זוכט געלערנטקײט, איך גיב נאָך ניט אַװעק מײַן זונס קאַלעדזש פֿאַר דעם גאַנצן אָנקלס פֿאַרמעגן. איר װעט האָבן אַ גאָלדענעם שטול אין גן-עדן דערפֿאַר, האָט איר אַ משפּחה אָפּגעענטפֿערט. יא, א גאלדענעם שטול, ניט א גאלדענעם שטול, ווארום וואס איז דען די גאנצע וועלט? אויף דער וועלט דארף מען אויך זיין א מענטש, נישט בלויז א שניידער, האט די אידענע געשטאכן די גאנצע משפחה דערפאר וואס עס זיינען געווארן דא אין אמעריקע אלע שניידערס. מאשע פלעגט זיך אפט באגעגענען מיט טשארלין אין דער ערשטער צייט נאך דעם פעטער'ס אוועקפארן. טשארלי פלעגט ארויפקומען צום פעטער אהרן און פלעגט אפט ארויסגיין מיט מאשען אויף אונטערנעמונגען, צו פריינד, אויף לעקציעס, אדער אמאל אין טעאטער ווען עס איז געווען געלט. מאשע האט ליב געהאט צו קוקן אויף טשארלי, ווי ער שניידט זיך אים א פאר וואנצעס און ווי די באקן ווערן באוואקסן מיט שמאלע קוים שפראצנדיגע באקנבערד ווי פאות.

טשאַרלי, איך בעט דיר, גאָל נישט די וואָנצעס, האָט זיך בײַ אים מאַשע געבעטן. אַך, ווען איך וואָלט געווען אַ בחור, וואָלט איך מיר געלאָזט וואַקסן אָט אַזעלכע וואָנצעס, ניט ווי דײַנע, וואָס זעען אויס ווי מיט סאַזשע אָפּגעשמירט. די מיידלעך צעלאַכן זיך, און טשאַרלי, דער קלוגער, געבילדעטער טשאַרלי, מיט דעם פֿאַרריכטן קראַגן פֿון העמד, וואָס מע זעט אָן דער מאַמעס לאַטע, וואָס זי האָט נעכטן בײַ נאַכט אַרויפֿגענעט, שטייט אַ פֿאַרשעמטער. דער אנקל האט געזען אז טשארלי קומט צו אפט אריין צו מאשען, האט ער געגעבן א וואונק צו איר פאטער אהרן, ליסען, אהרן, איי לייק אז מאשע האט פאן, איך האב גארנישט קעגן ארויסגיין מיט טשארלין, נישט מער, וואטש, אהרן, וואטש. וואס רעדט דער אנקל, דאס קינד גייט אויס נאכן אנקל, האט אהרן אים פארזיכערט, און מיטאמאל האט טשארלי אויפגעהערט אריינצוקומען. דער פאטער זאגט אז טשארלי האט זיך אריינגעלאזט אין פאליטיק, ער איז געווארן א סאציאליסט און רעדט אויף די ראגן פון די גאסן. דער פאטער זאגט אז סאציאליזם איז נישט קיין גוטע פאליטיק, ווייל זיי האבן קיינמאל נישט קיין שאנס צו געווינען ביי די וואלן. ווען שוין יא פאליטיק, האט זיך טשארלי געדארפט אפגעבן מיט די דעמאקראטן אדער מיט די רעפובליקאנער, וואלט ער כאטש דערפאר געקענט דעם קאלעדזש באצאלן און דערנאך געהאט אויסזיכט אויף א גוטער שטעל. אבער ביי די סאציאליסטן קען טשארלי קיין שאנס ניט האבן, ווייל זיי וועלן קיינמאל נישט געווינען ביי וואלן. טשארלי האט זיך ניט געוויזן און מאשע האט נישט געקלערט וועגן אים. נאר זינט מאשע איז א כלה געווארן, ווילט זיך איר טרעפן מיט טשארלי. זי האט אביסל מורא פאר אים. מורא? ניין, אבער שעמען טוט זי זיך דאך. דאס האט זי צוריקגעהאלטן אויפזוכן טשארלי. אבער וואס האט זי זיך אייגנטליך צו שעמען? און זי וואלט זיך דאך אזוי געוואלט זעהן מיט אים. איר דאכט זיך אז זי האט אים עפעס וואס זייער וויכטיגס וואס צו זאגן, כאטש זי קען זיך נישט דערמאנען וואס זי האט אזעלכעס צו זאגן. און איינמאל אין א פרימארגן האט זיך מאשע אויפגעכאפט נאך א נאכט ניט שלאפן, און עס האט זיך איר געדאכט אז זי האט זיך שוין ניט פאר קיינעם וואס צו שעמען, אפילו פאר טשארלי'ן אויך ניט. זי וועט דאך סיי ווי סיי אין אפאר וואכן ארום שטארבן. פארוואס האט זי זיך איר געדאכט אז זי וועט שטארבן האט זי נישט געוואוסט, נאר אז עס האט זיך איר אויסגעוויזן אז עפעס וואס וועט געשען מיט איר, און זי איז באלד אינדערפרי אוועק צו דער מומע. זי האט געוואוסט אז זי וועט טרעפן טשארלי'ן אינדערהיים, ווארום נאך דער ארבעט ביינאכט, נאכן צעטיילן די צייטונגען זיינע קונדן, שלאפט טשארלי אין פריען טאג. עס האט זיך איר געוואלט טשארלען ארויסנעמען אויף א שפאציר איבער דער פינפטער עוועניו אין צענטראל פארק ווי זיי פלעגן עס אפט טון איידער זי איז א כלה געווארן ווען טשארלי איז צו זיי אריינגעגאנגען זי איז געווען נייגעריג צי ביי טשארלען זענען שוין די וואנצעס גרעסער אויסעוואקסן צי ער גאלט זי ניט ווי ער האט זי אמאהל אין א שפאס פארשפראכן און שעמען האט זי זיך אויך נישט וואס טשארלי ווייסט דאך ניט אז זי וועט סיי ווי סיי מיט סיי ווי ניט חתונה האבן. ער ווייסט ניט אז זי וועט באלד שטארבן. קאפיטל זיבן. טשארלי מעלניק. מאשי האט געפונען טשארלין שלאפנדיק. די מומע האט זי אויפגענומען מיט איבערראשונג. טשארלי! טשארלי! גיב נאר א קוק ווער עס איז דא! טשארלי איז ארויסגעקראכן פון צווייטן צימער מיט א צעשויבערטן קאפ האר, אין וועלכן עס האבן געשטעקט פעדערן. די שװאַרצע פֿײַערדיקע אױגן זײַנען געװען ברײט אױפֿגעריסן. מאַשע האָט רעכט געהאַט. די װאָנצעס האָט טשאַרלי ניט געגאָלט. זײ זײַנען געװען אַזױ קלײן און דין, אַז ס'איז אײגנטלעך נישט געװען װאָס צו גאָלן. נאָר דערפֿאַר, װאָס די יונגע הערעלעך זײַנען געװען זײער שװאַרץ, האָבן זײ צוגעגעבן זײַן קינדיש-ייִנגלשן פּנים אַ מענלעך אױסזען. טשארלי איז פארשעמט געווארן דערזעענדיג פלוצים מאשען. זיין יונגעלש פנים איז באגאסן געווארן מיט בלוט, און זיין גאנץ נאקעט לייב, אויף וויפיל עס האט זיך ארויסגעזען פון די קליידער, איז באגאסן געווארן מיט בלוט. און ארויסגעוויזן האט זיך זיין יונגער קערפער פון זיינע קליידער א גרויס שטיק, ווארום טשארלי איז געווען אין בלויזן יוניאן סוט. א מינוט האט טשארלי ניט געוואוסט וואס צו טאן פאר איבערראשונג, און איז געבליבן אזוי שטיין מיט זיינע נאקעטע פיס און נאקעטע הענט, ביז די מאמע האט אים דערמאנט אין וואס פאר א הילוך ער געפינט זיך. טשארלי, וואס טוסטו? איז טשארלי פארשוואונדן אין דעם צווייטן צימער, און מאשע האט געלאכט. די מוטער האט אים פארענטפערט, עס איז דען אויסצוהאלטן פון די היצן? מען וואלט נאקעט אויך ארומגעגאנגען. די מוטער האָט אַרײַנדערלאַנגט טשאַרלי'ן דאָס העמד מיט די הױזן, װאָס האָבן זיך געטריקנט אױף די פֿײַערטרעפּ. װאָרעם טשאַרלי האָט זי פֿריִער אױסגעװאַשן, װען ער איז אַהײמגעקומען פֿון דער נאַכט-אַרבעט. איך בין געקומען נעמען טשאַרלי'ן אױף אַ שפּאַציר אין פּאַרק אַרײַן, זאָגט מאַשע. פֿאָרט בעסער קײן קאָני-אײַלאַנד און באָדט זיך אױס אין ים, עס איז דאָך אַזױ שטיקנדיק. איך יאָג אים שטענדיק קײן קאָני-אײַלאַנד,

די הויזן האבן זיך געקלעפט און פון די שווארצע האר האבן גערונען גרויסע טראפנס וואסער איבערן פנים פון דעם וואס טשארלי האט געהאלטן דעם קאפ אונטערן קראן. איך בין געקומען דיך נעמען קיין קוני איילענד זיך צו באדן. נעם דיין באד קאסטיום, זאגט נאכאמאל מאשע. טשארלי האט ניט ארויסגעוויזן קיין גרויסן חשק. ער האט געשמייכלט און געזאגט אז ער דארף עפעס באזארגן אין שטאט און האט קיין צייט נישט. מאשע איז געבליבן קאלט אפגעגאסן פון זיין ענטפער און זיך שוין געקליבן אוועקצוגיין. די מאמע העלפט אבער ארויס מאשע און זאגט אז אין אזעלכע היצן דארף מען ניט זיין אין שטאט. אבער באלד גיט זי א זאג אז זי וואונדערט זיך וואס מאשע טוט אין אזעלכע היצן אין שטאט און פארט נישט ארויס אויף א זומער פלאץ, און איז געגאנגען טרעפן אז עס איז אוודאי איבער דעם אויסשטייער וואס זי באדארף זיך מאכן. ווארום זי האט געהערט אז די חתונה וועט זיין גאר אינגיכן. מען האט דאך מיר געזאגט אז עס האלט שוין גאר נאנט דערביי, נו, זאל עס דיר זיין מיט מזל. מאשע האט ניט אפגעענטפערט, זי איז רויט געווארן און געשוויגן, נאר פלוצלינג האט זי זיך אנגערופן ווי מיט אן עקשנות קוקנדיק אויף טשארלי'ן. עס איז דא אין שטאט אזויפיל צו טאן פאר דער חתונה, און דער אנקל. נאָר װאָס דער אָנקל האָט זי ניט געענדיקט, זי איז רױט געװאָרן און האָט אָפּגעהאַקט אין מיטן, און אָנשטאָט עקשנות אָדער גדלות, װאָס דאָס װאָרט דער אָנקל האָט געזאָלט אַרױסרופֿן, האָט עס אַרױסגערופֿן עפּעס רחמנות צו איר. טשאַרלי האָט רחמנות געקראָגן אױף איר, און ס'האָט אים באַנג געטאָן, װאָס ער איז אַזױ קאַלט צו איר. האָט ער זיך אָנגערופֿן צו דער מוטער. דו ביסט גערעכט, אָלד טשאַפּ, האָט ער געקלאַפּט די מוטער אויף די פּלייצעס, עס איז הייס. קום, מאַשע, איך נעם דיך זיך באָדן. זעסט, מאַשע, ווי מײַן זון רופֿט מיך, אַלטע שקאַפּ. אין דער היים רופֿט מען אַזוי אַ פֿערד, אַ שקאַפּע. אין אַמעריקע רופֿט מען די מאַמע אַזוי. אָ, דו אָלד פֿול! האָט טשאַרלי אויפֿגעהויבן די מוטער אויף די הענט און זי אַרומגעטראָגן איבער דער שטוב. לאָז מיך אַראָפּ! געדענק אין גאָט, לאָז מיך אַראָפּ, װעסט מיר עפּעס שלעכטס טאָן! האָט זיך די ייִדענע געבעטן. נישט פֿריִער, װי דו װעסט זאָגן, אָל טשאַפּ! נישט שקאַפּ, נאָר טשאַפּ, טשאַפּ! װאָס איז דער חילוק, טשאַפּ, שקאַפּ, אַבי לאָז מיך אַראָפּ, װעסט מיר נאָך חלילה עפּעס שלעכטס טאָן! און איצט דעם סאַלוט! נישט פֿריִער, װי דו װעסט אָפּזאָגן דעם סאַלוט! איי פלעדזש אלידזשענס טו מיי פלעג, האט די אידענע קוים ארויסגעשטאמלט די ווערטער וואס טשארלי האט זיך געלערנט ווען ער איז א קינד געווען און איז אין סקול געגאנגען. אט אזוי, און איצט גיי אראפ אלד טשאפ, האט טשארלי פארזיכטיג די מוטער אראפגעזעצט פון זיינע פלייצעס אויף א שטול ארויף. זעסט מאשי ווי מיין זון באהאנדלט מיך, האט די אידענע זיך באקלאגט, אלא דע וואס זעצט ער מיך ארויף אויפן אקסל,

די מוטערס האבן געפרובט אפצונארן די קינדער מיט פעניס וועלכע די קינדער האבן יעדע רגע פארוואנדלט אין לאליפאפס. די לאליפאפס זענען צעגאנגען אין זייערע הענטלעך און באשמירט זייערע פענעמלעך און די ווייס געפרעסטע העמדלעך. דער מוטערס ארבעט פון ביינאכט האבן זיך געקלעפט פון דעם צעגאסענעם צוקער.

פון דער באַוועגונג און געלייגט זיך אויף די פּענעמער און הענט, אויף די שטיינער און פֿענצטער פון דער גאַס, ביז עס האָט דערגרייכט אויף די נאַקעטע ברוסטן פון די מוטערס, וועלכע האָבן דעם שמוץ פון גאַס איינגעקאָרמעט אין זייערע קינדער אינאיינעם מיט דער מוטערס מילך. טשאַרלי מיט מאַשען האבן שטום דורכגעשפאצירט די גאס, און מיט גרויס מי זיך געמאכט א וועג דורך די קינדער וואס עס האט זיך געדאכט אז זיי זענען געבארן געווארן מיט רעדלעך אויף די פיס, צווישן די פערד, פראכטוועגן און לאסטוועגן מיט קוילן וואס האבן זיך געצויגן איבער דער גאס. מען האט קיין ווארט נישט געקענט הערן ווען מען האט גערעדט איינער צום צווייטן, איבער דעם גערויש און איבער דער היץ וואס האט זיך געדאכט איז אזוי רוישיג און שרייאיג

לאַנג זײַנען זײ געגאַנגען איבער דער גאַס, װאָס האָט זיך געצױגן געגנאיבער דעם פּאַרק. דאָ איז געװען אָנגענעם צו גײן. די גאַס איז געװען געהילט אין דעם בלעטערדיקן באַװעגלעכן שאָטן, װאָס די גרױסע בלעטער פֿון די בײמער האָבן געװעבט איבערן טראָטואַר. עס איז שטיל געװען אין דער גאַס. אַ יום-טובֿדיקע שטילקײט האָט געהערשט. די בײמער און גרינס האָבן עס פֿאַרשפּרײט אַרום זיך. קיין לעבעדיגער הויך האט זיך נישט געהערט פון די הייזער. טיר און פענסטער זענען געווען פארמאכט און פארשלאסן. אזוי האבן זיך געצויגן פארשלאסענע פאלאצן איבער גאסן ווייט אנטקעגן צענטראל פארק. און קיין לעבעדיגער מענטש האט דערפון קיין נוצן נישט געהאט. טשארלי האט זיך אנגערופן מיט א שמייכל. די הייזער זענען דער בעסטער באווייז פון דער אומאנטוויקלונג פון דער אמעריקאנער קולטור. וויאזוי מיינסטו דאס, טשארלי? די הייזער זענען דאך א שרייאיקער באווייז פון דער אומגערעכטיקייט פון אונזער ארדענונג אין וועלכער מיר לעבן. מיר זעען דאס טאג טעגליך. מיליאנען מענטשן זעען דעם שרייאיקן באווייז, און מיר שווייגן. איך פארשטיי דיר ניט, טשארלי. שטעל זיך פאָר, עס וואָלט ווער אַריינגעקומען אין אַ שטאָט אַריין און וואָלט אָפּגעקויפט דאָס גאַנצע ברויט פון שטאָט און דערנאָך עס פאַרשלאָסן אין גרויסע שפּייכלערס פאַר זיך. אָדער ער וואָלט אָפּגעקויפט אַלע ברינעמער פון שטאָט און פאַרשלאָסן עס פאַר זיך. די מענטשן וואָלטן דאָך אַזוי איינעם פאַרשטיינט.

נישט זיי האבן עפעס דערפון, נישט קיינער האט עפעס דערפון, און דא זעען מענטשן טאג איין טאג אויס טויזנטער און טויזנטער מענטשן זעען דאס און מען שווייגט. איך האלט אז דאס איז נאר מעגליך אין אמעריקע. זענען דען אין אנדערע לענדער נישטא קיין רייכע מענטשן וואס האבן גרויסע פאלאצן? יא, נאר אין אנדערע לענדער גלייב איך, איך ווייס ניט, נאר איך גלייב אזוי, האט דאס אייגנטום רעכט א געוויסע באגרעניצונג. די מאכט פון גאלד איז באגרענצט אויף געוויסע רעכט, דארט וואו עס רירט נישט אן די אינטערעסן פון כלל. דא אין אמעריקע האט דאס גאלד אן אומבאגרעניצט רעכט, אלצדינג מעגסטו קויפן פאר גאלד, און דער בעסטער באווייז דערפאר זענען אט די פאלאצן, ניט די פּאַלאַצן, נאָר די פּלעצער, אויף וועלכע זיי שטייען, די פּלעצער, וועלכע וואָלטן אין אַנדערע לענדער געווען געהערט צום פֿאָלק, צו אַלעמען. בעת דאָ, אין אַמעריקע, פֿאַרקויפֿט מען עס פֿאַר געלט צו יחידים. דאָס איז דאָס רעכט פֿון די פֿאַרשלאָסענע ברינעמער, און דאָס איז אַזוי כאַראַקטעריסטיש אַמעריקאַניש. פֿאַר וואָס? אמעריקאניש הייסט דעמאקראטיש. די דעמאקראטיע, אומבאגרעניצטע רעכט אויפן אייגנטום איז א וועט אויף הערשאפט. ס'איז א דעמאקראטישע וועלט, מען שטעלט קיינעם קיין באגרעניצונגען נישט און ווער עס האט נאר אין קאן אריינצוגעבן, כיטרעקייט, פארברעכערישע פעאיגקייט, דער קען נעמען אן אנטייל אין דער וועלט. איך פארשטיי דיר נישט אינגאנצן טשארלי, נאר פון אלע דיינע רייד פיל איך אז דו האסט שטארק פיינט די רייכע. מוז דען יעדער רייכער זיין א שלעכטער מענטש? קען מען נישט זיין א רייכער און א גוטער אויך? האט מאשע געזאגט ווי זי וואלט געוואלט עפעס פארענטפערן. יא מאשע, ביסט גערעכט. איך בין זיך מודה אז איך האב אינסטינקטיוו פיינט יעדן רייכן, דעם גוטן נאך מער ווי דעם שלעכטן. ווארום רייכקייט אליין פאר זיך איז א געמיינהייט. רייכקייט איז א באווייז פון פארברעכן, פון רויבעריי. עס איז ניט קיין אונטערשייד אויף וואָס פאַר אַן אופן דו קריגסט עס, נאָר אַז דו האָסט מער וויפיל דו באַדאַרפסט, באַרויבסטו אַנדערע. און דאָס איז געמיין. און ניט בלויז צוליב דעם, נאָר אויך צוליב אַן אַנדער זאַך. איך מיין, אַז אַ רייכער מענטש איז אַ מיאוסער מענטש. ער קען נישט האָבן קיין שיינע געפילן. איך ווייס ניט פאַרוואָס איך קלער אַזוי, אפשר איז מיין דערציאונג שולדיק, די אָרעמקייט אין וועלכער מיר האָבן געלעבט, נאָר איך האָב אינסטינקטיוו פיינט אַ רייכן. דו זאגסט נאר אזוי ווייל דו ביסט נישט רייך, אבער ווען מען גיט דיר געלט? איך האב וועגן דעם געקלערט, כ'האב זיך געפרואווט פארשטעלן אין דער פאנטאזיע ווען מען קומט צו מיר און מען גיט מיר געלט, אדער איך ווער מיט א מאל רייך, שיינע פאלאצן, פערד, זומער וואינונגען, א רייזע קיין אייראפע. ניין, כ'וואלט נישט געוואלט. מיר דאכט זיך אז די אלע געפילן וואס מען קען האבן דורך דער מעגליכקייט פון געלט, קענען נישט קומען צו דעם געפיל וואס מען האט ווען מען איז אן ארעמאן, צום געפיל וואס איך האב ווען איך וואוין אין אונזער גאס און זע די ארעמע מענטשן, די פרויען, די קינדער, צו דעם געפיל וואס איך האב ווען איך טראכט אזוי וועגן רייכע, מיר איז גוט, איך בין אן ארעמער, איך וואלט געוואלט שטענדיג זיין ארעם, אט אזוי זיין ווי איך בין אצינד. מאשע האט געשוויגן. ביז יעצט איז דער געשפרעך געווען אזוי זיך. עס האט זיך מאשען געדאכט אז ער וויל זיך ווייזן פאר איר מיט זיין געלערנטקייט, דעריבער רעדט ער אזוי. אבער די לעצטע ווערטער האבן זי פלוצלונג אנגערירט. עס האט זיך איר געדאכט אז ער מיינט זי, און ער פילט טאקע אזוי ווי ער מיינט, און די ווערטער האבן איר געבראכט צו קלערן אויך ווען זי איז געווען א קינד, צו קלערן פון האפקינס סטריט. איצט פארשטיי איך שוין. וואס פארשטייסטו? איצט פארשטיי איך פארוואס דו האסט מיך פיינט. איך ווייס דו האסט מיך פיינט, און דיין מאמע האט מיך פיינט, און אלע האבן מיך פיינט. אלע ארעמע און גוטע לייט האבן מיך פיינט, זייט איך בין א כלה געווארן פארן אונקל. מאשע האט אויפגעהויבן אירע גרויסע אויגן און געלאזט זיי הענגען אויף טשארלי'ן. אירע אויגן זענען געווען לענגליכע און גרויסע, דער שניט פון שפאנישן טרויבן פון א גוטער קוואליטעט, און אויך אזוי פול ווי א וויינטרויב. דער ווייסאפל איז געווען העל לייכטנדיג, און זי האט געשמייכלט, געשמייכלט ווי א קינד, נאר טשארלי האט געמיינט אז אט אין א מינוט צעוויינט זי זיך, און דער גאנצער זאפט פון וויינטרויב אויגן וועט זיך צוגיסן. האט ער איר געזאגט מיט דעם זעלבן געשמייכל, דאס איז ניט דיין שולד, איך ווייס עס. די ווערטער האבן מאשען געבראכט צו קלערן וועגן זיך און איר גאנצע סיטואציע מער ווי אלע זיינע פריערדיגע רייד. זי האָט זיך פֿאַרטיפֿט אין אירע געדאַנקען, איז שטיל געווען דעם גאַנצן וועג, כאָטש אירע אויגן האָבן אויף איין מינוט נישט אויפֿגעהערט צו שמייכלען און צו גלאַנצן, אַזוי ווי זיי וואָלטן געוואָלט טשאַרלי'ן אונטערהאַלטן קאָמפּאַני אָנשטאָט אירע רייד. קאַפּיטל אַכט. קאָני-אײַלאַנד אין קאָני-אײַלאַנד האָט טשאַרלי פֿאַרגעסן דעם ערנסטן געשפּרעך וואָס ער האָט געפֿירט מיט מאַשען.

נאָר דעם ים מיט די מענטשן האָט טשאַרלי ניט געשטערט. טשאַרלי האָט זיך שטענדיק גוט געפֿילט צווישן המון. ער האָט ליב געהאַט די מאַסן און זייער רעש. די פֿאַרשיידן-קאָלירטע מאַסע מענטשן, וואָס האָבן פֿאַרטרונקען דעם ברעג ים, האָבן אין אים דערוועקט אַ פֿרייד און אַ לעבנס-לוסט. די האַלב-נאַקעטע ווײַבער מיט קאָלירטע קאָפּ-באַדעקן און די גאַנצע נאַקעטע קינדער, וואָס זײַנען אַרומגעלאָפֿן מיט פֿרייד-געשריִען און מיט עסן אין די הענט, די פאמיליעס ארום די קינדער האבן אים דערמאנט ווי ער וואלט זיך געפונען אויף א פיקניק פון א פרייהייטס יום טוב. אלע זענען נאקעט, אלע עסן און באדן זיך, וואשן זיך און שווימען, און אלץ מעג מען אויף דעם יום טוב. ער האט זיך געפריידט אינאיינעם מיט דעם גרויסן המון מענטשן, ער האט ליב געהאט צוצוזען ווי מענטשן האבן פארגעניגן, שטענדיג האט ער געזען ווי מענטשן ארבעטן צוזאמען, ווי מענטשן ליידן צוזאמען. דא אבער זעט ער ווי מענטשן פרייען זיך צוזאמען, אלע האבן פארגעניגן. דאס האט אים אנגעשטעקט, עס האט געוועקט זיין לעבנסלוסט און זיין יוגנט, ער האט פלינק געוואלט זיין אין מיטן פרייד מיטשפילן און מיטפרייען זיך מיט אלע, ער האט געוואלט וואס גיכער אין וואסער אריין, אויסמישן זיך צווישן דעם פרייליכן המון וואס זיינע פרייד-געשרייען ברומען ארויס פון ים, און דא זעט מען נישט מאשע. ס'האָט זיך אים געדאַכט, אַז ער איז פֿאַרליבט אין מאַשע. דערווײַל האָט אים מאַשע אַרומגעזוכט צווישן די מאַסן. טשאַרלי האָט נישט באַמערקט, ווי פֿאַרציקט פֿון דער פֿרייד פֿון די מענטשן איז ער געגאַנגען פֿון איין משפּחה צו אַן אַנדערער, און מאַשע איז אים נאָכגעגאַנגען, ביז זי האָט אים קוים דערכאַפּט בײַ דער האַנט. וווּ ביסטו? איך זוך דאָך דיר אַרום. אָ, מאַשע, קום, קום פֿלינקער! און ער האָט געכאַפּט דעם מיידל בײַ דער האַנט און איז געפֿלױגן מיט איר אין װאַסער אַרײַן. אַ כװאַליע פֿון ים איז זיי געקומען אַנטקעגן צו שװימען, און זי האָט געטראָגן אין אירע פֿאַלדן אַ סך מענטשנלײַבער און װאַסערלײַב, און זי האָט אָפּגעגאָסן טשאַרלי מיט מאַשע מיט ים-װאַסער און מענטשנלײַבער. עס האט געדויערט א וויילע ביז די צוויי, האלטנדיג זיך ביי די הענט, האבן געקענט זיך ארויסכאפן פון וואסער און ארויסקריגן זיך פון דער מענטשן-מאסע, באגאסענע און אפגערונענע. א נאסער האט טשארלי ארויסגעלאכט פון וואסער. אה, מאשע! און געכאפט זי ביי דער האנט און ווייטער זי געצויגן אין ים אריין. א צווייטע כוואליע איז אנגעקומען און האט דאס יונגע פאר צונויפגעווארפן, איינגעקנאטן איינס אין דאס אנדערע. מאשע האט געפילט טשארלי'ס יונג ביינערדיגן קערפער, זיינע שטארקע יונגע הענט, און טשארלי האט געפילט מאשע'ס לייכטן קערפער. ער האט זי געצויגן ביי דער האנט טיפער אין וואסער אריין. מאשע האט מורא געקראגן, געשריגן פאר פרייד און פאר שרעק, און אנגעהאנגען זיך מיט ביידע הענט אויף טשארלי'ן יונגן שטארקן האלז. טשארלי האט זי געהאלטן מיט ביידע הענט און דאס וואסער האט אים מיטגעהאלפן. ער האָט געזען, װי איר יונגער שטאַרקער קערפּער שנײַדט זיך אַרױס מיט אַ נאַסער װאַסערליניע פֿון איר צום לײַב צוגעקלעפּטן באָדקאָסטיום. נאָר לאַנג באַטראַכטן האָט ער נישט געקענט. דער ים האָט זיך געשפּילט מיט זײ, און די לױפֿנדיקע פֿרישע װאַלן האָבן געבראַכט דעם קאַלטן סוד פֿון װײַטן טיפֿן ים צו זײ. יעדער מאָל האָבן זײ דערפֿילט צװישן זיך אַ דריטן קערפּער, דעם קאַלטן, פֿרישן, געהײמנישפֿולן קערפּער פֿון טיפֿן װײַטן ים. זיי האָבן זיך געשראָקן פֿאַר דעם פֿרעמדן קערפּער און געטולעט זיך איינס צום צווייטן. זיי זיינען ביידע געלעגן אויפֿן זאַמד, און איין זון האָט זיי ביידן באַדעקט. קיינמאָל זיינען זיי נאָך אַזוי נאָענט נישט געווען צוזאַמען. די זון האָט זיי ביידן געוואַרעמט און זיי זיינען ביידע אָנגעשטעקט געוואָרן פֿון פֿרייד און צופֿרידנקייט, וואָס האָט געהערשט צווישן די נאַקעטע גליקלעכע מענטשן אויפֿן ים-ברעג.

איז איין משפחה, און די גאנצע וועלט איז איין משפחה געווארן און זיי געפינען זיך צווישן דער משפחה. איך האב ליב צו זען די מאסע אין פרייד, האט טשארלי געזאגט. איך האב ליב צו זען ווי אלע פרייען זיך און זיין מיט זיי אין דער פרייד. פאראן אזעלכע וואס האבן נישט ליב קאני איילענד, ווייל קאני איילענד איז דער פלאץ פאר רויע מאסן. זיי פארשמוצן דעם ים מיט רעשטלעך פון עסן, און באלייגן דעם ברעג מיט זייערע אומגעלומפערטע מיעסע קערפערס. און מיר דאכט זיך אז פרייד און צופרידנקייט און גליקליכקייט קען מען נאר האבן מיט דער מאסע, מיט א גרויסע רויע מאסע אינאיינעם. מיר וואלט לאנגווייליג געווען צו האבן פרייד און פארגעניגן אליין, מיר וואלט לאנגווייליג געווען צו זיין איינער א גליקליכער אדער צו זיין מיט בלויז אויסדערוועלטע וואס נאר זיי האבן די מעגליכקייט צו האבן פארגעניגן. פארגעניגן קען מען נאר האבן אט דא, ווען מען זעט ווי די גרויסע ברייטע מאסן האבן פארגעניגן. עס דוכט זיך מיר יעמאלט אז ס'איז גאר מער נישטא קיין שלעכטס און קיין ליידן אויף דער וועלט. מאשא האט געקוקט אויף אים. זי האָט ליב געהאַט צו הערן אים רעדן. טשאַרלי האָט נישט געקענט רעדן רואיק. טשאַרלי האָט געקענט רעדן נאָר מיט באַגײַסטערונג, מיט פֿלאַמעדיקע אויגן און מיט מאַכן מיט די הענט, ווי ער וואָלט איבערגענומען פֿון פֿאָטער דעם פֿרומען חסיד די רעליגיעזע באַגײַסטערונג, און ער האָט זי נישט געהאַט אויף וואָס צו אויסלאָזן, האָט ער זי אויסגעגאָסן אויף זײַנע איבערצײַגונגען. און די אײַנגעבאָרענע התלהבֿות פֿון זײַן פֿרומען פֿאָטער האָט אַפֿילו די אַמעריקאַנער פּובליק-סקול ניט געקענט אויסלעשן.

די מאסע איז פאר זיי צו גראב, אומקולטורעל און זי באליידיגט זייערע עסטעטישע געפילן. אפטמאל איז מיר אויסגעקומען צו הערן פון מיינע חברים אז זיי פילן זיך איינזאם צווישן דער מאסע. זיי פארשטייען נישט די נאראנים די אידעע פון א מאסע, זיי מיינען אז די מאסע איז נאר א צוזאמענהאנג פון אסאך יחידים, גראבע אומוויסנדיגע יחידים. זיי ווייסן ניט אַז מאַסע איז אַ קערפּער, אַ נשמה, אַ באַשעפעניש פאַר זיך אַליין. אַז איך געפין זיך אין אַ מאַסע, איז ווי איך וואָלט זיך געפונען אין דער אומענדליכקייט. מאַשע, דו ווייסט וואָס מאַסע איז? אַ מאַסע איז דאָס גרויסע אייביקע לעבן וואָס איז געווען פאַר אונז און וועט זיין נאָך אונז. מיר וועלן שטאַרבן, די מאַסע וועט לעבן. זי האָט אייביק געלעבט, אין אַלע דורות, אין אַלע פאָרמען. מיר דאכט זיך אז גאט האט צום ערשטן באשאפן ניט דעם איינצעלן מענטשן נאר די מאסע. אז איך געפין זיך אין אזא ים מענטשן, דאכט זיך מיר אז איך האב זיך אויפגעלעזט, איך בין א טייל פון דעם גרויסן אייביגן. מאשע איז שטיל געווען און האט אים אנגעקוקט פארוואונדערט און פרעמד. אסאך ווערטער זיינע האט זי ניט פארשטאנען און זי האט בכלל קיינמאל פון קיינעם נישט געהערט אזוי רעדן. נאר נאכמער פון די רייד איז איר פרעמד פארגעקומען טשארלי אליין. דורך דעם יאר וואס זי איז א כלה געווארן מיטן אנקל און זי האט טשארלי ניט געזען, דערקענט זי אים ניט. טשארלי פלעגט שטענדיג פארשעמט שווייגן אין דער געזעלשאפט פון מיידלעך. די מיידלעך האבן פון אים חוזק געמאכט, און ער האט אפגענטפערט מיט אומגעלומפערטקייט, זיינע וויצן האבן קיינמאל נישט אויסגענומען. וואס איז געווארן מיט טשארלין? וואו איז ער געווען? וואס האט ער געטון? זי האט זיך אנגעהויבן אביסל צו זשענירן פאר אים, ווייל זי קען ניט אזוי רעדן ווי ער. און עס האט זיך איר ארומגענומען א געוויסע שטאלצקייט אויף אים, און ער איז איר געפעלן געווארן פארוואס ער רעדט אזוי. טשארלין האט נישט אויסגעמאכט צו מאשע פארשטייט אים יא אדער ניט, ער האט גערעדט מער פאר זיך ווי פאר איר. אגב האט ער געמיינט אז אלע טראכטן אזוי ווי ער, און אלע טראגן זיך ארום מיט די געדאנקען וואס ער. טשארלי איז געווען פון יענער וואקסנדיגע יוגנט אין אמעריקע,

דער זעלביקער ענערגישער שטראָם פֿון דער יונגער שפּראָצנדיקער קראַפֿט, װאָס בױט די הימל-קראַצערס און װאַרפֿט מײַלן-לאַנגע בריקן איבער טאָלן און טײַכן, טרײַבט אױך די דענקענדיקע קראַפֿט פֿון דער אַמעריקע צום פּראַקטישן און ניצלעכן אידעאַליזם. טשאַרלי האָט באַלאַנגט צו אַן ענגן קרײַז פֿון ייִדישע שטודירנדיקער יוגנט, װאָס האָט נישט געלערנט פֿאַר קאַריערע,

און ער האט זיך מיט זיין גאנצער אומשולדיגער יוגנט-קראפט אריינגעווארפן אין דער באוועגונג דא. און געדענקענדיג און פילנדיג דאס לעבן פון די אידישע אימיגראנטן, האט זיך ביי אים דערוועקט דער פראטעסט, זיין פראטעסט פון א געזונטן אין גלייכבארעכטיגונג דערצויגענעם יונגל צום דערנידעריגטן לעבן פון זיינע עלטערן. צו איין און צוואַנציק יאר איז טשארלי נאך געווען די אומשולד אליין. זיין באציאונג צו מאשען איז געווען ווי די באציאונג פון די מערהייט וואס איז ערצויגן אין אמעריקע. א באציאונג פון א חברה יונגל צו א חבר'טע מיידל. זיין יונגער קערפער וועלכער איז פון פאבליק סקול אן געווארן אויסגימנאסטירט און געהאלטן אין איין זיך ברעכן און באוועגן איז געווען צו ניכטער פאר קערפערליכע ליידנשאפט.

קום מאַשע, װעלן מיר זיך לאָזן אין דעם ים פֿון די מענטשן. קוק, זעסט װי גרױס דער ים, מענטשן, איז? קום! איך האָב ליב צו טראָגן זיך אין אַ ים פֿון מענטשן. מיט נאַקעטע פֿיס און נאַקעטע הענט זײַנען מאַשע און טשאַרלי געגאַנגען צװישן די האַלב-נאַקעטע לײַבער. עס איז געװען, װי די גאַנצע װעלט װאָלט זיך צונױפֿגעקומען צום ברעג. ים, אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון זיך די זינדיקע באַפֿלעקטע קלײדער און געמאַכט אַ נאַקעטע שטאָט. אַזױ זײַנען זײ בײדע געגאַנגען האַנט אין האַנט, און זײערע נאַקעטע שטיקער לײַבער האָבן זיך אָנגערירט און געריבן אָן פֿרעמדע, אָן אומבאַקאַנטע, און טשאַרלי האָט דערבײַ געהאַט די באַדערפֿעניש צו רעדן. און װער עס װאָלט לעבן אים געגאַנגען, מיט דעם װאָלט ער זיך מיט זײַנע געפֿילן געטײלט. קוק, מאַשע, קוק, װי װײַט און ברײט עס איז דער ים מענטשן! זע, די גאנצע וועלט איז זיך צונויפגעקומען. כ'האב ליב די ניו יארקער מאסע. אז מען זעט א ניו יארקער מאסע זעט מען די גאנצע וועלט פאר זיך. אין אלעמענס אויגן ליגט א בענקשאפט פון א יוגנט, פון א קינדהייט וואס זיי האבן ערגעץ אנדערשוואו אין אן אנדער לאנד דורכגעלעבט. דאס איז ניו יארק. מיר אלע זיינען ניו יארקער. איך, די אלע וואס ליגן דא, מיר אלע האבן אונזער קינדהייט פארבראכט ערגעץ אנדערשוואו. א ניו יארקער צו זיין הייסט צו האבן אין די אויגן א בענקשאפט צו אן אנדער וואסער, פעלד און זון. יעדער איינער פון אט די האט זיך אויפגעצויגן אין אן אנדער לאנד. אסאך קומען דא פון די ברייטע סטעפן פון רוסלאנד, און אסאך געדענקן דעם ליכטיגן הימל פון איטאליע.

איך געדענק עס ווי א חלום, די קליינע שול מיט א פענדעלע פון דאך אראפ, אן אויסגעדרייט פענדעלע. דער טאטע האט מיך געפירט אין שול אריין, אויף די פלייצעס האט ער מיך געשלעפט, און איך האב געהאלטן א סידור מיט אן עפל אין דער האנט, און אויף דער שול איז געווען א פענדעלע, און מיר אלע דא ליגן נאקעט ביי איין ברעג פון קוני איילענד. מאשע איז טרויעריג געווארן און פארקלערט,

און מיר אלע דא פון דער פרעמד וועלן מאכן אמעריקע א שיינע, א פרייע, א גרויסע אמעריקע. יעדער איינער וועט ברענגען דאס שיינע פון זיין לאנד און וועט עס אפגעבן אמעריקע. זיי ברענגען דאס מיט אויף די שיפן פון זייערע לענדער. די איטאליענער, די רוסן און די טשעכן מיט די אונגארן, און די סקאנדינאווער מיט די אראבער, אלע, אלע ברענגען מיט דאס שענסטע פון זייער לאנד, די בענקשאפט פון זייערע קינדהייט, און וועלן דאס אוועקגעבן אמעריקע. איינער ברענגט זיין שיינקייט, זיין קונסט, זיין גלויבן, דער אנדערער זיין גלייכן קאפ, זיין ערליכקייט, אל דאס שענסטע און דאס בעסטע פון דאס גאנצער וועלט, אלץ וועט זיך צונאמענלייגן און מיר אלע וועלן זיין די גרויסע, די פרייע, די נייע אמעריקע. און וואס וועסטו טשארלי געבן אמעריקע? האט מאשע לאכנדיג געפרעגט. וואס וועל איך איר געבן? איך וועל געבן דאס וואס אלע קינדער פון אידן וואס קומען פון רוסלאנד. א, מיר זענען אסאך שולדיג אמעריקע און מיר דארפן איר אסאך געבן. אמעריקע האט אונז אלץ געגעבן, אונז אנדערש געמאכט פון אונזערע עלטערן. אסאך זענען מיר שולדיג אמעריקע פאר דער פרייהייט וואס זי האט אונז געשאנקען. און מיר ווילן איר געבן דאס וואס די אידן האבן געגעבן רוסלאנד.

מיין טאטע, דיין טאטע, און האט דיר דיין טאטע נישט אוועקגעגעבן צו זיין ברייטגעבער ווי מען גיט אפ א שקלאפן קינד? האלט, ווארום איכ'ל... האט מאשע געזאגט און איז רויט געווארן, אירע פולע וויינטרויב-אויגן זיינען פול געווארן מיט פערל טרערן. נאר ביי זיך האט זי שוין באשלאסן טשארלי נישט לאזן זעהן אז עס האט איר עפעס אנגערירט, און אויסצולאכן די גאנצע זאך האט זי זיך אפגערופן, האסט עפעס געלט, טשארלי? איך מיין ארום א דאלער, ער האט שוין גענוי געוואוסט די סומע געלט וואס ער פארמאגט, נאר געמאכט זיך מעשה רייכער. און איך א האלבן, דאס וועט סטייען? אויף וואס? איך וויל זיך אמוזירן, מיר זענען דאך אין קאני איילענד. דאס איז א פלאן? שרייט אויס טשארלי, נו, גיי זיך אנטון, איך אויך, מיר וועלן זיך טרעפן אינדרויסן. און ער איז פלינק אוועק. טשארלי האט ערשט איצט זיך דערמאנט וואס ער האט געזאגט און איז געבליבן א פארשעמטער, מער פון איר שמייכל ווי פון די אומגעלומפערטע רייד וואס ער האט אזוי אומגעשיקט ארויסגערעדט. קאפיטל נײַן. טויזנט און איין נאכט. נאכן באדן זיך האבן זיך ביידע געפילט פריש און פול מיט ענערגיע. נאָר טשאַרלי האָט זיך צוריקגעהאַלטן אין פֿאַרלעגנהייט. עס איז אים געווען אומבאַקוועם איבער דעם, וואָס ער האָט דערמאָנט מאַשען וועגן אָנקל. מאַשע האָט אָבער געמאַכט, אַז ער זאָל אַלצדינג פֿאַרגעסן. מיט אַ ווייכער שטים, מיט מיידלשער ווייבלעכקייט, וואָס מיט דעם איז שוין פֿול געווען איר גאַנץ וועזן, האָט זי זיך אָנגערופֿן, דו, טשאַרלי, גיב מיר צו האַלטן דאָס פֿאָרגעלט. פארן איבעריגן וועלן מיר זיך גוט פארברענגען, אז ניט וועלן מיר נאך אלץ אויסגעבן און נישט האבן מיט וואס צו פארן אהיים. דאס זאגנדיק, האט זי אראפגענומען פון איר געלט א קוואדער און קאקעטיש איינגעבונדן אין טיכל, שמייכלענדיק צו טשארלי'ן. דאס איבעריקע האט זי אריינגעשטעקט טשארלי'ן. נא, צושטייער! וואס ווילסטו זען? אלץ, איך וויל זיך באמת גוט פארברענגען. גוט, קום. און הונגעריג ביסטו נישט? איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך בין זייער הונגעריג, האט טשארלי געזאגט אין פארלעגנהייט. איך אייך, האט מאשע געלאכט, נאר מיט עקאנאמיע, איך וויל זיך נאר אמוזירן. וואס? קרעקער דזשעקס. טשארלי איז אבער געווען פאר מער סאלידעס און האט פארגעשלאגן פראנקפורטער. עס איז געבליבן אי דאס ערשטע אי דאס צווייטע, זיי האבן ביידע געגעסן אויף דער גאס שטופנדיג זיך צווישן דעם טייך מענטשן וואס האט געשטראמט איבער די טראטוארן און געלאכט זיך אין פנים אריין. סוף זייט פֿינף, המשך זייט זעקס.

אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.